רבותי אונז גייען גיין ווייטער אביסל אין קדושת לוי אויף חנוכה, קודם כל וויל איך משלים זיין אביסל וואס אונז האבן גערעדט אין די ענד פון די פריערדיגע שיעור וואס ער האט גערעדט אין די ענד פון די ערשטע מאמר פון די ערשטע קדושה, וועגן די וועג ווי אזוי חנוכה קומט די ערשטע יום טוב נאך ראש השנה, אונז האבן מסביר געווען און דאס איז באמת די שורש, די בחינה פנימית, פון וואס מען ווייסט אז די חסידישע ספרים זענען געווען ביזי אז ס'איז דא חסימת הדין אין חנוכה, אז דאס מיינט אז לפי די חסידישע השגה פון די עבודה פון ראש השנה, ס'איז אן עבודה אין בחינת, זיי רופן בחינת אין, בחינת חכמה, די בחינה פון זיין ביי די שורש. אבער נישט וויסן באופן פרטי, באופן וואס מען קען ארויסגעבן מיט ווערטער, אדער אפילו מיט מחשבה וואס מען וויל באמת, און שפעטער איז די גאנצע יאר איז מען דאס מפרש, און אוודאי דאס איז נישט נאר א דין אין הלכות ראש השנה, דאס איז א סדר עבודה יעדן טאג, יעדע מינוט דארף א מענטש אנהייבן פון פון אין פון די סארט רגע, פון די סארט קלארקייט, וואס מען קען עס נישט מסביר זיין, ס'איז די גאנצע פוינט פון עס איז אז ס'איז למעלה מהסבר, ווי דער גרויסער מגיד זאגט אסאך מאל, אז א מענטש האט חידושים, א מענטש האט מחשבות, ווי קומען די מחשבות? מחשבות קומען פון וואס ער רופט אפיסת השכל, אזוי ווי שטייט אין דער גמרא אמאל, אשתומם כשעה חדא, אז א מענטש איז אים שווער א זאך, וויאזוי טרעפט מען די תירוץ? וויאזוי? שווער, וויאזוי גייט מען טרעפן א וועג ארויס פון דעם שוועריקייט? אזוי איז אויך ווען א מענטש איז שווער, ממש עפעס, יא, ס'איז אים שווער עפעס, ער פארשטייט נישט עפעס אין זיין לעבן, אדער ער האט א שוועריקייט, אלעמאל די די דרך ארויסצוגיין פון דעם איז דורך צו גיין העכער פון דעם, מען דארף קענען ארויסגיין פון דעם כדי צו קענען טרעפן א סעלושען, טרעפן א וועג ווייטער. און אויף דעם טרעפן א וועג איז נישט גענוג, מיניה וביה זוכן א תירוץ. מען דארף זיך האבן קריעטיוועטי, דאס וואס זיי רופן קריעטיוועטי, קריעטיוועטי איז א גרויסע שורש צו פארשטיין. און קריעטיוועטי קומט פון, ס'איז שווער צו אזוי מסביר זיין, פאר דעם זאגט מען אז ס'איז רוח הקודש, פאר דעם זאגט מען, יעדע איינער וואס איז עוסק אין קריעטיוועטי, האט זיך זיינע וועגן פון מסביר זיין, פון וואו קומט, פון וואו קומען בעצם די געדאנקען, פון וואו קומען בעצם די מחשבות וואס א מענטש האט. און האָט דער מגיד געזאָגט, זײ קומען פֿון אַיִן, זײ קומען פֿון דעם ראָש-השנה, אין אַנדערע װערטער, פֿון ראָש-השנה, כּל מזונותיו של אדם קומען פֿון דעם ראָש-השנה. אַ מענטש יעדן טאָג ער פֿירט אַ ביזנעס, ער פֿירט װאָס זײַן ביזנעס זאָל זײַן. אײנערס ביזנעס איז צו מאַכן שיעורים, מאַכט ער שיעורים. אײנערס ביזנעס איז צו איז צו מאַכן ביזנעס און צו מאַכן דילס. װוּ קומט יעדע אײדיע פֿון זײַנע דילס? ס'קומט דאָך פֿון ערגעץ. װי מע זאָגט, אַלע גוטע געדאַנקען האָט מען בײַ שמונה-עשׂרה. אָבער פֿון דעם, װאָס מע איז מסיח-דעת פֿון די קלײנע פּרטים, װאָס מע איז מסיח-דעת פֿון די ס'איז א סטאקנעס ווי מ'איז סטאק א גאנצע א גאנצע טאג, און מ'באקומט עפעס א פלאץ וואס איז מופשט פון דעם, פון דעם קומען אלע אלע גוטע איידיעס, און דאס הייסט ראש השנה, די די שורש, די זאך וואס אונז קענען עס נישט באמת זען, יא, אונז קען עס, אמאל זאגט מען מ'קען נאר האבן אמונה, אבער ס'איז א ווארט וואס איך לאז נישט נוצן. מען ווייסט אז עס איז דארט, אזוי בחינת אחור באחור ראש השנה, מען ווייסט אז עס איז דארט אבער ער קען עס נישט אנכאפן, ער קען עס נישט, און פארקערט, דאס איז די מעלה דערפון, ווייל עס איז העכער פון דעם, און שפעטער ווערט עס מתפרש, ווערט עס מתפרט, ווערט עס ארטיקולעטעד, דאס איז דער סדר עבודה השרשית וואס דער מעזריטשער מגיד האט אויסגעלערנט פאר זיינע תלמידים, און עס איז אמת. וויבאלד אז זיי האבן אזוי אריינגעלערנט די ענין פון ראש השנה און זיי האבן זיך טאקע אזוי געפירט, אז ראש השנה האט מען זיך מתבונן געווען באופן זייער מופשט, איז ממילא אז ס'קומט צוביסלעך אין די יאר, עפנט מען אויף, עפנט מען אויף די נקודה הנעלמת, ס'איז, יא, מ'זאגט ראש השנה עסט מען רינדעכיגע חלות, זאגט דער בארדיטשעווער רב ס'איז מרמז אויף א נקודה. אזוי ווי אן אות יוד, איין נקודה, פון דעם אות יוד קען מען שפעטער, מ'קען שלעפן א ליין פון דא, מ'קען עס צושניידן, מ'קען מאכן פון דעם א וואוו, א דאלעד, א היי, וועלכע אותיות מ'וויל, אלעס פון דעם איין נקודה. און אזוי האט מען עס געלערנט, און אזוי האט מען עס געלערנט אז וועגן דעם. חנוכה וואס איז די ערשטע יום טוב די ערשטע סטעפ קען מען זאגן נאך ראש השנה הייסט חנוכה מלשון חנוכה עס איז די חנוכת היאר חנוכת הראש השנה דאס וואס איז נגזר געווארן ראש השנה אז ס'זאל זיין חנוכה דאס איז די ערשטע סטעפ וואס געשעהט היינט. און אונז דארפן צולייגן ווייטער אז דאס איז סיי א סטראקטשער כללי ס'איז א א כללית'דיגע סדר, אין אנדערע ווערטער יעדע יאר קומט חנוכה, און אזוי ווי אונז לערנען אז די קבעום ועשאום ימים טובים, דאס הייסט אז עס איז געווארן א סדר קבוע בכח די פעולות פון די חשמונאים, בכח די הבנה פון די חכמים וואס האבן קובע געווען חנוכה זאל זיין יעדע יאר, דאס הייסט אז עס איז דא אזא סדר. דא אזא סדר באופן עקרוני, נאכדעם וואס מען האט די לעוועל וואס הייסט ראש השנה, די לעוועל וואס הייסט אין אדער חכמה, ווערט פון דעם חנוכה, ווערט פון דעם די ערשטע התגלות פון דעם, די ערשטע זאך וואס מען קען ארטיקולעטן פון דעם. שפעטער איז דא נאך זאכן, אונז גייען אין א מינוט רעדן וועגן פורים און פסח, שבועות וואס איז בעצם נאך המשכים פון דעם. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס וואס מען טוט מיט דעם, מען גייט רעדן וועגן דעם. און אין די צווייטע מאמר אין דעם וואס אונז ווילן לערנען היינט, און אין נאך פלעצער, אז ס'איז דא א חילוק פון די פתיחה, פון די וואס איז קביע, יום טוב הייסט נישט קביע וקיימא, אבער ס'איז קביע דעם סדר אז יעדער יאר קומט חנוכה, און נאכדעם איז דא וואס א מענטש טוט מיט חנוכה, ס'איז א גאנץ אנדערע, א גאנץ אנדערע דין. אבער די חידוש דא איז אז אפילו די זאך וואס איז כולי אמונה וואס איז כולי קביע וואס איז חנוכה ממילא איז דא א הארה פון חנוכה דאס האט ער אויך געלערנט מתוך דעם התבוננות מתוך דעם העמקה פון ראש השנה פון דעם קומט חנוכה עס איז נישט סתם נישט אזוי ווי אונז וואלטן געקענט מיינען מ'וואלט געקענט מיינען אזוי מיינט מען געווענליך אז דאס וואס חנוכה איז די ערשטע יום טוב נאך ראש השנה דאס איז במקרה דאס איז נו ס'איז געווען אין כ"ה כסלו און פארדעם איז ראש השנה וואס זאל מען טון ס'איז נישט לכאורה א סדר וואס האט א שייכות איינס מיטן צווייטן, וואס האט חנוכה איינגעלייגט מיט ראש השנה? אוודאי ווייסט מען ס'האט עפעס א שייכות מיט סוכות, היסטאריש, אבער ס'האט נישט לכאורה מיט ראש השנה. מיילא מ'זאגט שבועות קומט נאך פסח קען מען פארשטיין אז ס'גייט מיט די גאנצע סדר וואס יעדער איינער ווייסט, אבער וואס האט חנוכה מיט ראש השנה? פארדעם רוב מענטשן רעדן נישט וועגן חנוכה בתור עס ארויסקומען פון ראש השנה. אבער אויך האט רוב מענטשן רעדן נישט וועגן הארות עליונות וואס קומען חנוכה, היינט רעדט מען וועגן דעם ווייל מ'האט געלערנט, אבער עס פלעגט נישט זיין א זאך, און אבער מען מיינט אז הארות האט סתם מיט סתם מיט חנוכה עס קומט פון די לופט, ניין עס קומט פון דעם עבודה וואס מען האט געטון ראש השנה, פון דעם הבנה וואס אונז האבן אין ראש השנה אז עס איז א געוויסע הארה, אין אנדערע ווערטער א געוויסע התבוננות א געוויסע פתיחת עיניים, מען קען זאגן סגירת עיניים ראש השנה. וואס מען טוט, און פון דעם קומט ארויס חנוכה, און פון דעם קומט ארויס אזוי ווי אונז האבן געזאגט תורות וועגן גמר החותם, גמר החותם איז נישט עפעס א נייע אז עס שטייט, שטייט נישט, אבער עס וויבאלד אז אונז פארשטיין אז אונז טוען ראש השנה א געוויסע וועג ממילא קומט אויס אז וואס אונז טוען חנוכה איז א המשך פון דעם, און די פאקט אין אונזער לעבן איז אז חנוכה קומט נאך ראש השנה, מ'קען גארנישט טון וועגן דעם, צו עס איז די דין אזוי, צו עס איז אלעמאל געווען אזוי, צו עס איז במקרה, צו עס איז בטעות, במזיד, בשוגג, ס'איז א פאקט. יעצט, די געדאנק אז ס'איז דא א סדר פון ראש השנה צו חנוכה, האט ער געשריבן נישט נאר דא אין דעם ערשטע מאמר וואס אונז האבן געלערנט, ס'שטייט אויך נאך צוויי פלעצער, און מיט געוויסע הבהרות וואס ער מיינט. די ערשטע זאך וואס איך וויל לערנען איז אין אין די קדושת לוי אויף על התורה, על התורה ועל המועדים, די צווייטע חלק, מ'האט געדרוקט שוין נאך נאך וואס ער איז נפטר געווארן, דאס איז מער קורצע תורות, נישט אזעלכע לאנגע מאמרים, מ'זעט אויס נישט אלע האט ער אפשר אליינס געשריבן, אפשר דאס וואס ער האט געזאגט ביים טיש וואס איינער אנדערש האט אפגעשריבן, מער בקיצור אסאך מאל, און בקיצור סיי העלפט און סיי שטערט, יא בקיצור העלפט, ווייל ס'זאגט די נקודה. און אין די לאנגע דרוש וואס ער האט געשריבן דא שרייבט ער מיט א גאנצע דרוש אז תלמידי חכמים זאלן פארשטיין אז מען זאגט דא א מהלך אבער וואס איך נישט די ווארט די מהלך און מצד שני אסאך מאל דאס שווערער פאר מענטשן דאס אבער עס איז דא א מעלה אין די אין די קורצע תורות אין די קורצע וועג פון שרייבן איז אין קדושת לוי על התורה אין חנוכה די ערשטע צווייטע שטיקל שטייט אזוי שטייט אזוי א לשון אזוי די כלל איז אזוי ראש השנה יום כיפור יא יום כיפור איז א פארט פון די עבודה פון ראש השנה, אגעין, מיר גייען נישט יעצט אריין אין חילוקים, ראש השנה איז א דין, יום כיפור איז א סליחה, מ'רעדט דא פון די עבודה וואס מען טוט, איין עבודה, עשרת ימי תשובה, דעמאלטס איז די אייבערשטער פוקד אידן לטובה, די אייבערשטער איז גוזר גזירות טובות כביכול. נאכדעם זאגט ער, אין חנוכה זעען די אידן די טובות אין זייער שכל, אין זייער מחשבה, פאר דעם הייסט חנוכה מיט ראיית הניירות, לראותם בלבד, ווייל עיניים הייסט על שם המחשבה, עיניים, די פנימיות פון די ווארט עיניים, אזוי ווי יעדער איינער ווייסט, איז מחשבה עיני העדה, די ראי', ראי' פנימית הייסט טראכטן, און חנוכה זעט מען עס, נישט גילוי, מען זעט עס, מען טראכט עס, דאס הייסט ראש השנה איז נאכנישט געווען אפילו מחשבה, דאס איז בבחינת אין, די אייבערשטער איז כביכול אין הימל, אזוי ווי ער זאגט עס דא, אבער עס מיינט צו זאגן עס איז בבחינת אין, און חנוכה זעט מען עס מיט שכל, נאכדעם זאגט ער פורים, זעט מען עס בדיבור, פורים איז די ענין פון מקרא מגילה, מקרא מגילה איז שוין דא דיבור, יא חנוכה איז נישט דא קיין מגילה, אזוי ווי אונז זעהן אז ער איז זייער קאכט זיך זייער שטארק אין די נקודה פון די מגילה פון פורים פון די דיבור פון פורים, פורים איז עפעס א צייט וואס אונז האבן א תורה וואס איז דאס מסביר, מען גייט האבן א גאנצע הסבר אויף דעם, און נאכדעם פסח איז במעשה, פסח איז מצוות, ס'איז דא מצוות, פורים איז אויך דא מצוות, אבער פסח איז שוין א מצוה דאורייתא, אז מ'עסט מצה, דאס איז די נעקסט לעוועל, דאס הייסט ס'איז ארויסגעקומען שוין די גזירות טובות פון ראש השנה במעשה. אבער איך וויל מסביר זיין, מ'דארף מסביר זיין, ער איז אליינס מסביר, נישט נישט אין דעם שטיקל, אבער וואס מיינט עס דאס במחשבה? סתם א שיינע תורה, אקעי, ראש השנה איז די גזירה, נאכדעם מחשבה, דיבור, מעשה, און וועגן דעם זאגט ער אז כסלו איז דא א צירוף וירא יושב הארץ הכנעני, ס'איז מרמז אויף ראי' דעמאלטס קען מען זען וואס מיינט עס. וואס ס'מיינט, און וואס ער איז מסביר באמת אליינס. אין קדושת חנוכה מאמר חמישי אין די פיפטע פיפטע קדושה דארט רעדט ער מער וועגן די זאך פון ניסים נסתרים און ניסים נגלים וואס מיר דארפן אביסל רעדן היינט, ער איז מסביר אז ס'דא דריי לעוועלס אין די יאר, אויך דריי לעוועלס, דאס הייסט ס'דא דריי סארט ניסים, אזוי זאגט ער, ס'דא א נס וואס איז נס נגלה ממש, ממש א נס, אזוי ווי יציאת מצרים, ס'איז א נס, נישט קיין שום הוה אמינא פון דרך הטבע, נישט קיין שום פעולה, גארנישט, א נס. נאכדעם איז דא א נס וואס איז אויך בדרך הטבע, מען רופט עס מלובש אין טבע, אבער מען טוט נישט גארנישט, די מענטשן האבן גארנישט געטון, נישט פשט אז מען האט געטון און ס'איז געהאלפן געווארן, סאם האו האט זיך אויסגעארבעט, די וועלט האט זיך אויסגעארבעט אזוי, ער זאגט דאס איז פורים, הגם אסתר האט יא עפעס געטון, אבער ס'איז שווער צו זאגן אז זי האט אויפגעטון די גאולה, אזוי ווי מען זעט שוין געווען פארדעם, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, מילא פורים איז אזא עקזעמפל פון א זאך וואס איז טאקע נישט. קיין נס נגלה, עס האט זיך נישט געבראכן די טבע, אבער ס'איז אויך נישט אז א מענטש קען זאגן איך האב עס אליינס געטון, ס'האט זיך סאמהאו אויסגעארבעט, דאס איז די צווייטע לעוול. די דריטע לעוול זאגט ער איז חנוכה, וואס חנוכה איז ממש כפשוטו, מען האט געמאכט א מלחמה, מען האט געארבעט און עס איז געלונגען, דאס הייסט א נס אינגאנצן אין טבע. סאו ס'דא דריי לעוועלס לויט ווי ער איז מסביר דארט, וויפיל די נס איז אין טבע, חנוכה איז אינגאנצן אין טבע, ס'הייסט סיי ס'איז אן קיין שבירת הטבע, און סיי ס'איז בפעולת בני אדם, פורים איז מיט אן שבירת הטבע אבער אן פעולת בני אדם, קען נישט זאגן אז איך האב עס געטון, און פסח איז סיי נישט פעולת בני אדם, קיינער האט גארנישט געטון, און סיי ס'איז שבירת חוקי הטבע, דאס איז די גרעסטע, די גרעסטע גילוי כביכול, די גרעסטע פשטות, מ'וועט באלד זען צו ס'איז טאקע אזא גרויסע זאך, אבער ס'איז די גרעסטע זאך. און נאך דעם איז ער מסביר. אה, א דבר פלא, איך מיין אז דאס איז א ריזיגע אויפטו וואס ער טוט אין די סוגיא פון ניסים נסתרים און ניסים נגלים, ער איז מסביר אז דאס איז א הדרגה, און וואלט מען געקענט מיינען אז ס'איז סתם, אקעי, ס'איז דריי לעוועלס און מ'גייט אזוי מעלין בקודש, ווי ער זאגט מעלין בקודש. אבער מ'דארף דאך פארשטיין, און ער זאגט עס בפירוש, איך ברענג עס נאר ארויס, אז מעלין בקודש איז נישט. סתם אז יעדע מאל גייט עס העכער, אקעי שיין, קענסט עס ארגענייזן ס'איז א שיינע ארדער, די דאמינאוס שטימען. מעלין בקודש מיינט צו זאגן אז איינס ברענגט צום צווייטן, יא? אז מתוך דעם וואס מען זעט דאס, זעט מען שפעטער דאס. אויב ס'וואלט נישט געווען חנוכה וואלט נישט געווען פסח, אה היסטאריש איז נישט אזוי, שוין, אוודאי רעדן אונז יעצט נישט פון די היסטאריע, אונז רעדן יעצט פון אונזער, אונזער פייערונג, פון אונזער עבודה, פון אונזער זאך וואס אונז טוען. און ער זאגט אזא זאך. ער זאגט אז מען טראכט אריין וועט מען זעהן אז די ווארט אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע שיעור די ווארט פון א נס איז נישט אז עס איז געשעהן א נס דאס איז א הצלה ס'איז זייער גוט שכוח ער רעדט אין די דריטע מאמר דאס איז אז איינער איז הונגעריג געווארן און ער איז זאט יעצט אקעי זייער גוט דאנקען די אייבערשטער אז ער איז זאט געווארן. אבער די ווארט בעיקר איז די חידוש, די חידוש השכלי וואס מען האט געלערנט פון דעם. ס'הייסט, האסט געמיינט איין זאך, יעצט ווייסטו א צווייטע זאך. אין אנדערע ווערטער, אויכעט האט זיך געטוישט עפעס אין די וועלט? ניין, עס האט זיך געטוישט עפעס ביי דיך, אזוי ווי ער זאגט, שתכלה רגל מן השוק, רגל איז מלשון רגילות. ס'הייסט אז א מענטש האט א רגילות נישט צו זען. א נס, מען רופט א נס, אין אנדערע ווערטער נישט צו זען דער אייבערשטער, און אז מען צוברעכט די הרגל זעט מען דער אייבערשטער, דאס איז דאס איז זיין טייטש א שתכלה רגל מן השוק, דאס איז די זאך פון חנוכה, אין אנדערע ווערטער, ווען מען זאגט אז ס'איז דא א נס נסתר, דאס הייסט מען זעט נישט אז, ס'איז נישט קיין הכרח פון דעם אז ס'איז כאילו ס'איז אנדערש ווי וואס מען האט געמיינט, ס'האט זיך צובראכן די חוקי הטבע, זעט מען אה, ס'מוז זיין די אייבערשטער האט עס געטון, נאר וויאזוי זעט מען אז די אייבערשטער האט עס געטון? דורך דעם וואס מען טראכט אריין, א גאנץ אנדערע וועג וויאזוי די נס ארבעט. אויב מיר רעדן דא נישט אגען די נס דאס אז עס איז געהאלפן געווארן דעמאלטס אז א מענטש ווערט געהאלפן וואס א חילוק צו עס איז געשען בדרך נס צו געשען בדרך הטבע געווען אין א צרה איז געהאלפן געווארן זאל מען דאנקען די אייבערשטער דאס איז זייער גוט דאס איז גוט לשעתו דאס איז גוט פאר אזוי ווי אלע מלחמות ישראל אזוי ווי ער זאגט נישט אויף דעם מאכט מען די ימים טובים ימים טובים מאכט מען ווען עס איז דא א זאך וואס אונז לערנען עס איז דא א זאך וואס אונז קענען ארויסהאבן וואס אונז קענען טוהן און וואס אונז קענען טוהן איז באמת א זאך וואס איז נישט קיין חילוק וועלכע סארט נס געשעהט. ווייל אין דעם אמת איז יעדע סארט נס איז אזוי. יעדע זאך, אויב מען איז צוגעוואוינט דערצו, אויב מען טראכט נישט אריין, צוגעוואוינט זיך נאר אן אנדערע וועג פון זאגן מען טראכט נישט אריין, מען אסומט אז אזוי ווי זאכן זענען אזוי דארפן זיי זיין, יא אזוי איז עס, שכוח, נישט קיין חידוש. עס זעט מען פון דעם גארנישט, זייער גוט, מען ווערט זאט, אויב מען האט צו עסן איז מען, עס ווערט מען זאט, איז א מצוה פון ברכת המזון, מען דארף דאנקען דער אייבערשטער, עס איז אלעס זייער פיין, אבער נישט דאס איז א יום טוב, נישט דאס איז די פתיחת שערים, די הארות פון יום טוב וואס אונז רעדן. יום טוב איז אז מען האט זיך צובראכן דעם הרגל, דאס הייסט אז מען האט זיך אריינגעטראכט, מען האט געזען אז עס איז נישט פשוט, און אז מען האט אריינגעטראכט האט מען געזען, נישט קיין חילוק צו עס איז געווען א שבירת הטבע אדער נישט. מ'האט געזען עפעס, ווי האט מען עס געזען? אנדערע ווערטער, ווי געשעט באמת די נס חנוכה? דאס איז דאך וואס אונז ווילן אנקומען, ווי געשעט די נס חנוכה? ס'געשעט אין די שכל, ווי מ'זאגט, כסלו איז באר, כסלו איז על שם המחשבה. הייסט מ'זעט במחשבה, מחשבה זעט מען די נס, במחשבה זעט מען די אייבערשטער. די אמת איז אז אלעמאל זעט מען עס במחשבה. נאר ווי דען קען מען עס זען? ס'איז נישטא אזא זאך אז מ'זאל זען נישט במחשבה. אויב די אייבערשטער וואלט געהאט הענט וואלט מען אפשר געקענט זען אן מחשבה. אבער די אייבערשטער האט נישט קיין הענט. איז אלעמאל דארף מען האבן. אויב מ'הייבט נישט אן, אמת אז מ'הייבט נישט אן פון ראש השנה וואס איז די שורש פון די מחשבה. אבער אויב מ'הייבט נישט אן פון פסח און פון חנוכה וואס מ'קען זען פון דעם, אין אנדערע ווערטער א מענטש איז זיך מתבונן אין די בריאה, אין די טבע. און פון די טבע זעט ער. די מקור פון די טבע זעט ער די וואס ער זוכט חידוש העולם און זאגט אז ניסים זענען פאר צו זען חידוש העולם. דעמאלטס וועט ער עס קיינמאל נישט זען. סאו קומט אויס אז אוודאי איז דא ראש השנה וואס דאס איז פון דעם פון דארט הייבן זיך אן די מחשבות. אקעי אבער יעצט וויאזוי ברענגט מען ארויס די מחשבות? מחשבה מיינט דאך אז אונז ווילן האבן א וועג פון פון לעבן מיט קלארקייט וואס אונז רופן גילוי שכינה. און עס איז דא אסאך וועגן, מען וואלט געוואלט אז ס'זאל זיין ממש א מעשה, אבער כדי ס'זאל זיין ממש א מעשה, ממש אזא הכנה פסח זאך, און באמת ער זאגט די מעשה פון פסח זאגט ער נישט דא די די ניסים, ער זאגט דא די אכילת מצה, יא אונז ווילן קענען עסן מצה און זאגן אשר קדשנו, מאכן די אכילת מצה דאס איז די מצוה. עס הייבט זיך, מען קען נישט אנהייבן דארט, ס'איז דא מעלין בקודש, יא מ'דארף גיין בהדרגה, אין אנדערע ווערטער, אויב דו לערנסט זיך נישט אויס די לימוד פון חנוכה, די לימוד פון חנוכה איז אז גארנישט הייבט זיך נישט אן אן קיין מחשבה, ווי זעט מען, אזוי ווי דער חובת הלבבות זאגט, מ'האט געפרעגט פאר די חסיד, מ'האט געפרעגט פאר די חסיד ווי איז דער אייבערשטער? זאגט בצפייה, אין מחשבה, אין הסתכלות המחשבה, דארט איז גאט. אז דו קענסט זיך נישט אויסלערנען חנוכה, דער ענין פון חנוכה פון טראכטן, זען במחשבה, טראכטן איז אפשר נישט אזא גוטע ווארט, זען במחשבה, אז דער אייבערשטער איז, איך זאג אפילו נישט אז ער פירט די וועלט, ווייל די פירן די וועלט איז נאר א וועג וואס מ'זעט אים, יא? האסט געזען אז ס'איז זיך אריינגעטראכט, האסטו געזען, אה. מי ברא אלה? ס'איז דא א מקור פאר דעם. עסטו נישט קענען זען נישט ווען מיט דיבור, מ'רעדט וועגן דעם. זייער גוט, פ פורים האט מען שוין אפילו ווערטער אונז קענען רעדן וועגן דעם, אונז קענען פארציילן א גאנצע מעשה, און אזוי ווי אונז זאגן דאס איז כביכול ווייל ווייל א גרעסערע נס, ווייל ס'איז נישט דא קיין פעולות בני אדם, נישט פשט ס'איז געווען א מלחמה, דעמאלטס דארף מען ממש נאר טראכטן, טראכטן אז די אייבערשטער מאכט אז מלחמות, אזוי ווי אלעס אנדערש ווייזט אויף גאט, אבער מען דארף טראכטן וועגן דעם, מען דארף און פורים קען מען שוין רעדן, זאל מען קענען ווייזן כאילו אז מ'קען רעדן וועגן דעם אז די גאנצע טבע שטעלט זיך ארויס ארום מענטשן, אזוי ווי אונז גייען זען באלד מער, מ'רעדט וועגן פורים. ווייס איך קענסט עס ממש טון, קענסט עס ממש ווייזן במעשה, אבער אן מחשבה קענסטו גארנישט טון. די ערשטע זאך איז מחשבה, די מחשבה דאס איז וואס דיר געבט בכלל, אזוי ווי עס איז דא א דין, כולם בחכמה עשית, כולם בחכמה אתברירו, און דער אר"י הקדוש זאגט אז אן חכמה האט נישט קיין שום זאך קיין דין אלוקות, יא, נאר אין עולם האצילות איז דא הארת חכמה הייסט עס אלוקות, דאס הייסט אן אריין, אן די חנוכה, אן צפיית המחשבה, איז גארנישט דא. אפילו א מעשה וועט איינער זאגן עס איז געווען א שד, וואס איז דען א חילוק? מען קען נישט ווייזן אפילו זאגט מען אונז מיינען כאילו, אין אנדערע ווערטער אונז מיינען כאילו אז ניסים נגלים דארף מען נישט קיין מחשבה, איז דאך קלאר, ניסים נסתרים מוטשעט מען זיך, זאגט מען עס איז הסתר, נאכדעם זאגט מען חנוכה איז אפילו א קלענערע נס ווי פורים, מען מוטשעט זיך. אבער די אמת איז זאגט דער בארדיטשעווער אז ס'איז דאך פארקערט, אוודאי ווען מ'וועט עס קענען זאגן קלאר איז א מעלה, אלעמאל בעסער אז אונז קענען זיך ארויסגעבן, מען קען זיין מחשבה און זיין דיבור און זיין מעשה אלעס שטים און אלעס קלאפט זייער גוט, אבער די אמת איז אז חנוכה איז העכער, יא, דא דא די חילוק פון העכער און נידריגער, העכער מיינט ווער מער פשוט און ווייניגער ארויסגעבן, ווייניגער ארטיקולעיטעד, אזוי ווי די סדר אלעמאל אין חסידות און קבלה איז, אבער אן די העכער גייט נישט דא די נידריגע, אדער מען קען זאגן ס'איז העליער ווייל ס'איז אין די וועלט איז עס בעסער, ס'איז מער ארויסגעגעבן, זייער גוט. אבער די העכער אין אנדערע ווערטער אין באמת מען קען זעהן אין די פיפטע מאמר ער זאגט ער דרייט ממש איבער וואס די רמבן זאגט וועגן ניסים נגלים און ניסים נסתרים רמבן האט געזאגט רמבן האט גערעדט וועגן וויאזוי מען קען פרואוון רמבן האט פארשטאנען אז ווען ס'דא סתם עולם כמנהגו נוהג קען מען נישט ווייזן קלאר פאר א לסתור פי אפיקורס זאגט אז די עולם כמנהגו נוהג איך קען נאך דארף דארף אריינקלערן זעהן די צדיקים גייט בעסער פון די רשעים קען מען זעהן אקעי איז דא א נס נגלה, דעמאלטס אזוי ווי ער זאגט מן הניסים הנגלים, אדם מודה זעט מען אויך די ניסים נסתרים, וואס איז די רמבן'ס טענה? די אמת איז אז די רמבן'ס טענה ארבעט נאר אזוי ווי אונז האבן געלערנט מיט די גאנצע סיסטעם אז אויב איז נישטא קיין חידוש עולם דעמאלטס קען נישט זיין קיין ניסים, וויבאלד ס'איז דא א נס נגלה ממילא מוז זיין ס'איז דא חידוש עולם ממילא קען זיין ניסים נסתרים אויך, דאס איז די רמבן'ס שטיקל תורה. אבער אמת דער בארדיטשובער רב מאכט עס פונקט פארקערט, ער ברענגט, ס'איז זייער אינטערעסאנט, אין די פיפטע מאמר ער ברענגט די לשון פון רמבן אבער וואס ער זאגט איז פונקט פארקערט פון די רמבן. און דער רמבן האט געזאגט אז פון א גרויסע נס וואס מען קען נישט אפפרעגן, מען קען זען קלאר אז דער אייבערשטער האט געטוישט די סדר הטבע, זעסט אז דער אייבערשטער קען טוישן, ממילא איז צו זען אז נישט נאר דעמאלטס ספעשל טוישט ער עס, נאר אלעמאל קען ער פירן בדרך דרכים פון ניסים, וואס ער רופט ניסים נסתרים, שכר ועונש. אבער די קדושת לוי זאגט בעצם פארקערט, מן הניסים הנסתרים אדם מודה בניסים הנגלים. פארוואס? ווייל ניסים נסתרים מיינט אז אונז דארפן האבן מחשבה, אונז דארפן האבן צפיית השכל, אונז דארפן אריינקלערן, ווי זעט מען גאט? א נס איז נישט גאט א נס איז א זאך וואס געשעט אין עולם הזה, צו ס'איז א נס נגלה צו ס'איז א נס נסתר, גאט זעט מען בנסתר, גאט איז אלעמאל נסתר, יא, גאט זעט מען ווען מען טראכט אריין, און מען זעט מעשה בראשית, דארט זעט מען גאט, דעמאלטס פארשטייסטו אז אויכעט, פון דעם, ער זאגט נישט אז פארשטייט, פון דעם אפשר ווערט, דארף מען פארשטיין וויאזוי ס'ווערט, אבער פון דעם קענסטו ארויס, שפעטער ארויסגעבן אויכעט מיט א מעשה, מיט א דיבור, אויכעט מיט א. פעולה מיט א נס נגלה, פון דעם איז מען עולה צו נסים נגלים. אנדערע ווערטער, אויב דו קענסט פארשטיין, קענסט נוצן דעם דרך השכלה, פארשטיין גאט, פון זען גאט בשכל, דעמאלטס וועסטו אים זען קלארער, אוודאי א נס ניגלה איז געשמאקער, ס'איז מער העלפפול, זייער גוט, אבער אויב דו האסט נישט דעיס, דעמאלטס אויב איין דו האסט נישט קיין די אמונה, די דעת פון ניסים נסתרים, האסטו נישט קיין, די ניסים נגלים וועט דיך נישט העלפן, דאס איז די גרויסע מהפכה, די גרויסע ווארט וואס ער זאגט דא. און די ווארט, אגעין, צוריק צו ווי אונז האלטן, די ווארט איז בעצם אלץ א ענין פון דעם וואס אונז לערנען אז אלץ אין די סדר העבודה פון די מענטש האט אנגעהויבן ראש השנה מיט דעם קבלת עול מיט דעם אריינגיין אין די אין וואס איז ראש השנה וואס דארט ווערט נגזר דאס איז די כאילו די שורש המציאות פון די גאנצע יאר און ער זוכט וויאזוי גיבט מען עס ארויס איז גיבט מען עס ארויס מיט חנוכה מיט מחשבה מיט דעם דעת פורים גיבט מען עס ארויס בדיבור און פסח גיבט מען עס ארויס במעשה אבער באמת אלעס הייבט זיך אן פון ראש השנה און דאס איז די וועגן דעם חנוכה איז די ערשטע זאך און דעם קינדער א געוויסן זין די מערסטע וויכטיגסטע זאך ווייל חנוכה איז די מחשבה און מחשבה איז די עיקר די עיקר זאך פון א מענטש באמת איז איז מחשבה די ראשית המחשבה.